די פרשיות זענען ממשיך צו רעדן וועגן די בעיסיק זאכן וואס די וועלט איז באשטאנד פון זיי, און מסביר זיין פון וואו זיי קומען, ס'גייט אראפ אין א געוויסע סדר, פרק א' האט מען גערעדט ממש פון די זון, פון די לבנה, פון די ערד, פון די וואסער, און אזוי ווייטער, פרק ב' און ג' האבן גערעדט פון די בעיסיק, מ'קען זאגן די. יסודות'דיגע וועגן וויאזוי א מענטש בתור מענטש דרייט זיך, ער דארף ארבעטן, ער שטארבט, ער האט א ווייב, ער האט עפעס א דיל מיט די נחש, און אזוי ווייטער. יעצט דארפן אונז שוין פרעגן אביסל א מער דיטעילד שאלה. נישט נאר איז דא מענטשן, און ס'איז דא חיות. ס'דא אויך פארשידענע סארטן מענטשן. אין די רגע וואס ס'דא פארשידענע סארטן מענטשן, הייבט זיך שוין אן מחלוקת, הייבט זיך שוין אן פראבלעמען. ווי איז געווארן דאס אז נישט אלע מענטשן טוען די זעלבע זאך? חיות האבן נישט וואס מ'רופט ספעשילייזעישן. נישט דא קיין איין חיה וואס ער איז די קעכער חיה, און די צווייטע חיה ער איז די פאסטעך חיה. מענטשן, ס'זענען גלייך דא פארשידענע סארט מענטשן, און די פארשידענע סארט מענטשן דארפן זיך לערנען וויאזוי זיך צו פארטראגן. און ס'דא פארשידענע אומנות'ן. וויאזוי די אלע זאכן געווארן? קין און הבל, די ערשטע צוויי קינדער וואס ס'זענען דא, ס'הייסט זיי זענען נישט נאר די מענטש, מייצג די אדם וחוה, א מענטש און א פרוי, ס'שוין דא נישט נאר איין סארט מענטש, נאר צוויי סארט מענטשן. זיי האבן שוין נעמען, די נעמען האט נישט געגעבן אדם, ביז יעצט האט מען געגאנגען ווייטער אין הדרגה, די אייבערשטער האט געגעבן די נעמען אין פרק א', אין פרק ב' האט אדם געגעבן נעמען, יעצט ווער ווער גיט נעמען? חווה. דאס איז שוין מער אזוי דיטעילד נעמען, מער אזוי נעמען וואס האבן צו טון מיט וואסערע סארט מענטש דו ביסט, שוין אפשר דא בחירה אין דעם, נישט קיין זאך וואס איז ממש נקבע אין די טבע וואס די אייבערשטער האט געזאגט וירא אלהים ויעש אלהים, דאס איז שוין זאכן וואס הייבט זיך שוין אן אסאך גרעסערע פראבלעמען, און זיי האבן געהאט טאקע צוויי אנדערע דזשאבס, די קין און הבל דא האבן זיך אנגעהויבן, דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס ס'דא געווען צוויי דזשאבס, און דאס קומט צו מסביר זיין ווי איז דאס געווארן אז ס'דא פארשידענע דזשאבס, און וויאזוי איז געווארן אז די פארשידענע דזשאבס נישט אלעמאל פארטראגן זיי זיך און וואס קען מען טון זאל זיך פארטראגן. קין איז געווען א עובד אדמה און הבל איז געווען א רועה צאן, און קין האט טאקע נישט געליטן הבל. נאך א גרויסע זאך וואס איז נתחדש געווארן דא, א זאך וואס הייסט קרבנות, ווי איז דאס געקומען? ס'שטייט נישט דא פון וואו איז וואס די הסבר פון דעם, אבער די ערשטע קרבן האט געמאכט קין און הבל, און שוין איז געווען א זאך, די אייבערשטער האט ליב געהאט מער מער הבל'ס קרבן ווי קין'ס קרבן, נאך א זאך וואס א דבר פלא וואס מ'דארף אנהייבן צו פרעגן און פארשטיין וואס איז די פשט פון דעם. אין די רגע וואס איז דא דאס, איז דא מחלוקת, קין האט געהארגעט הבל, און גייט ווייטער א דיאלאג, א דיאלאג מיט די אייבערשטער, א צווייטע דיאלאג אין די תורה, און די אייבערשטער זאגט פאר קין, לערנט אים אויס די יסוד וואס אונז רופן די יסוד פון בחירה, אפשר זאגט ער אים, וואס האסטו געזאגט, אז דו דארפסט אים הרג'ן, דארפסט נישט, זאגט ער אים אז דו ווילסט וועסטו זיין גוט, אז דו ווילסט נישט וועסטו נישט זיין גוט, און דו האסט געזינדיגט, וועסטו אפשר קענען תשובה טון, ממש גרויסע חידושים וואס יעדע איינע פון זיי קען מען לערנען, וואס ווי זענען געקומען די אלע זאכן. ס'איז דא אויך א זייער יסודות'דיגע זאך וואס דאס הייסט רציחה. א מענטש הארגעט חיות, דאס איז אפשר איין זאך, שטייט נישט קלאר דא. א מענטש הארגעט א צווייטע מענטש, דא עפעס אז די אדמה ליידט אים נישט, ענליך צו וואס איז געשען מיט אדם הראשון, כי תויס כי תעבוד את האדמה לא תוסיף תת כוחה לך, ס'איז געווארן עפעס א נייע חידוש, ס'איז א חזרה און א הכפלה פון די עונש פון אדם הראשון, און דאס איז טייטש אז צו בויען א שטאט, דער ערשטער וואס האט געבויט די ערשטע שטאט, ויהי בונה עיר, טאקע געווארן נע ונד, נישט פון ווי ער איז געווען און געגאנגען אין א צווייטע פלאץ און געבויט עפעס א שטאט, א שטאט דארף שוין האבן א געוויסע דזשאסטיס סיסטעם, א געוויסע מהלך, די ערשטע מינוט, די ערשטע מאל נישט געווען, די אייבערשטער האט געזאגט, דא איז נישט קיין וועלט, די אדמה, דאס הייסט די ערד, אפשר די ערד טראכט וואס ער מיינט, אבער די וועלט, די מענטשהייט, די ציוויליזאציע קען זיך נישט לעבן מיט רציחה, די ערשטע זאך וואס די ערשטע איסור, די יסוד הציוויליזאציע איז לא תרצח, טו נישט הרג'נען, און אויב מען הארגענט יא, און דער קין גלײַך האָט געכאַפּט דאָס, יאָ, געזאָגט, איך װעל, דו װעסט מיך אַרױסװאַרפֿן, והיה כּל מוצאי יהרגני, אַ! האָסט דאָס מחדש געװען רציחה, יעצט װעט מען דיך הרגענען, אַהאַ! סע גײט אױף בײדע װעגן, דאַרף מען טרעפֿן אַ װעג, כּל הורג קין שבעתים יוקם, און זײַן אײניקל למך האָט שױן גערעדט װעגן דעם װײַטער, ס'איז אַ גאַנצע זאַך. און זאָל מיר דאָ אַ זאַך, װי די שלשלת פֿון קין איז אַ גאַנצער עולם בפֿני עצמו, און קוקן די נעמען פֿון קינס קינדער פֿון די, תולדות קין און צושטעלן צו די תולדות שת וואס ענדיגט זיך די פרק מיט וועסטו זען ס'דא עפעס א זייער אינטערעסאנטע זאך וואס די תורה פירט נישט מפרט וואס געשעהן מיט די גאנצע קין נאך איינע פון די חידות וואס זענען דא דא און נישט נאר דא ווי האט ווער האט אויסגעטראפן די ערשטע זאך צו מאכן מוזיק ווער האט אויסגעטראפן די ערשטע זאך צו מאכן געצעלטן אזעלכע זאכן הבל איז שוין געווען א איש א רועה צאן אבער וואס איז די די מהלך פון פון רועה צאן זעהט אויס עפ נאך עפעס איז געווען איינער וואס האט געהייסן יבל איז געווען יובל ער האט געטרא אויסגעטראפן זינגען זינגען האט עפעס אויך צו טוהן מיט דעם איז געווען איינער תובל קין ווער ער האט אויסגעטראפן די גאנצע זאך אז מען קען ארבעטן מיט מעטאל מען קען מאכן פון דעם כלים די אלע זאכן דאס איז שוין מ'רעדט שוין ממש פון ציוויליזאציע יא נישט נישט וואס מיר האבן גערעדט אין די ערשטע און די צווייטע פרק, זאכן וואס מען דארף אז גאט זאל זיין אין צומישט, דאס איז שוין ממש מענטשליכע זאכן, אבער דאס זענען אלע שאלות וואס פרשת בראשית און די פרשה דא רעדט וועגן דעם, און איין וויכטיגע זאך וואס איך וויל גיין א מינוט סעקנד מער, ווער האט אנגעהויבן לקרוא בשם השם?